זאגט יעצט די גמרא, גזר דין די יחיד תנאי היא, גזר דין די יחיד צי דורך תשובה טוט מען דאס צערייסן, איז דא א מחלוקת פון תנאים דתניא, מיר האבן געלערנט היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר האט געזאגט שניים שעלו למיטה, צוויי גייען ארויף אויפן בעט קראנקע וחוליין שווה, ביידע האבן די זעלבע קראנקייט, וכן אדער שניים שעלו לגרדום, צוויי מענטשן זענען ארויפגעגאנגען גרדום, גרדום איז אזא מין ארט וואס דארט טוט מען משפט'ן נפשות צו הרג'נען לידן מען זאל זיי משפט'ן, ודינן שווה, ביידע זענען געווארן געכאפט אויף דער זעלבער זאך, זה ירד, איינער איז אראפ פון בעט.

זה התפלל ונענה, דער איינער האט מתפלל געווען איז ער געווארן געענטפערט, וזה התפלל און איינער האט מתפלל געווען ולא נענה ער איז נישט געווארן געענטפערט, שטעלט זיך צוריק די שאלה מפני מה זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל תפילה שלימה, ער האט מתפלל געווען תפילה שלימה מיט כוונה, דעריבער נענה, וזה שלא התפלל תפילה שלימה לא נענה, זעט זיך דאך פון דעם אויך אז אויב מ'איז מתפלל תפילה שלימה ווערט מען געענטפערט. אה, וואנעט ווייס איך אז דאס רעדט זיך לאחר גזר דין, לאמיר זען ווייטער, רב אלעזר אמר, רב אלעזר זאגט, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין, אז קודם גזר דין איז נענה, און לאחר גזר דין ניט, און ר' מאיר קריגט דאך אויף דעם, ווייזט דאך אויס אז ר' מאיר לערנט אלעמאל אז אויב ער האט מתפלל געווען ווי געהעריג איז נענה, דאס הייסט אפילו א גזר דין פון א יחיד אויך, איז דאס לכאורה ווי איז דאס דער יושר אז דער מענטש האט געזינדיגט און עס קומט אים א עונש, די תפילה זאל דאס צונעמען צי תשובה, נאר טייטשט מ' דאך אז ער איז שוין יעצט נישט דער זעלבער מענטש, ער האט זיך צעבראכן, דער גזר דין איז געווען אויף א אנדער מענטש, יעצט איז ער שוין נישט דער מענטש. רב יצחק אמר, רב יצחק זאגט, יפה צעקה לאדם, ס'גוט צעקה פאר א מענטש, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין, איז זעט זיך דאך שוין דא איז אויך בפירוש אז ער זאגט רב יצחק אז לאחר גזר דין העלפט אויך די תפילה. פרעגט די גמרא, וגזר דין דציבור מי מיקרע, גזר דין פון א ציבור איז דורך תשובה ווערט צעריסן, והא כתוב אחד אומר איין פסוק זאגט, כבסי, וואש זיך מרעה פון שלעכט לבך דיין הארץ, הייסט עס אז מען קען אויסוואשן ס'זאל נישט זיין קיין פלעקן פון די עבירות, וכתיב שטייט אין א צווייטן פסוק כי אם תכבסי בנתר אז איר וועט זיך וואשן מיט נתר, נתר איז אזא מין סארט ערד, ותרבי לך בורית, וועסט דיר מערן בורית אויך אזא מין ערד, היינט רופט מען אן זייף בורית, אבער דארטן טייטשן די מפרשים אין תנך ס'איז אזא מין ערד וואס האט דעם כח אויסצואוואשן, נכתם ס'איז געווארן פארפלעקט עוונך דיין זינד לפני פאר מיר. מאי לאו מיינסטו דען נישט? כאן, דארט רעדט מען דאך פון וואס? פון א ציבור, מ'רעדט דאך צום אידישן פאלק. כאן קודם גזר דין. פאר דעם גזר דין זאגט מען כבסי מרעה לבך, מ'קען אויסוואשן ס'זאל נישט בלייבן קיין פלעק פון די עבירות. כאן לאחר גזר דין, און לאחר גזר דין זאגט מען אז נכתם עוונך, אז ס'איז געבליבן א פלעק, זע איך דאך אז אפילו א גזר דין דציבור העלפט אויך נישט קיין תשובה, זאגט די גמרא לא ניין, אידי ואידי לאחר גזר דין, ביידע פסוקים רעדן זיך לאחר גזר דין, ולא קשיא, איי וואס שטייט דאך אין איין פסוק אז די תשובה העלפט נישט, ס'בלייבט נאך א פלעק, כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, אז ס'איז געווען מיט אים א שבועה, דעמאלט זאגט דער פסוק נכתם עוונך. כאן בגזר דין שאין עמו שבועה, א גזר דין וואס איז נישט דא מיט אים קיין שבועה. כדרב שמואל בר אמי, דאמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מנין פון וואנען ווייס איך לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע, ווערט נישט צעריסן, שנאמר שטייט אין פסוק, לכן נשבעתי לבית עלי, איך האב געשוואוירן לבית עלי, אם יתכפר עוון בית עלי, אויב ס'וועט ווערן נתכפר די זינד פון בית עלי, בזבח, מיט א קרבן ובמנחה. איז שטענדיג ביי א קרבן טוט מען דאך תשובה, ווייל אן תשובה איז דאך נישט שייך קיין קרבן, דאך ווערט מען נישט מכופר. אמר רבא, האט רבא געזאגט, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה, מיט תורה ווערט עס יא מכופר. דערציילט די גמרא, אביי אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. דערציילט די גמרא א מעשה, רבה ואביי מדבית עלי קאתו, זיי זענען געקומען פון דער משפחה פון עלי, און דארט איז דאך געווען א גזירה ווי די גמרא וועט ווייטער אראפברענגען דעם פסוק, אז מען זאל שטארבן יונגערהייט, רבה דעסק בתורה, רבה האט עוסק געווען אין תורה, חיה האט געלעבט ארבעין שנין פֿערציק יאר, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים, ער האט עוסק געווען אי אין תורה און גמילות חסדים, חיה ער האט געלעבט שיתין שנין זעכציק יאר. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט משפחה אחת היתה בירושלים, אין ירושלים איז געווען איין פעמיליע, שהיו מתיה מתים, וואס די געשטארבענע זענען געשטארבן בני י"ח שנה ביז זענען אלט געווען אַכצן יאר, באו והודיעו את רבי יוחנן בן זכאי אז די משפחה איז געפעלט אריכות ימים, אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, שמא ממשפחת עלי אתם, אפשר קומען זיי פון די משפחה פון עלי, דכתיב ביה ס'שטייט ביי זיי וכל מרבית ביתך, מרבית פון לשון גידול, די אלע וואס ווערן ערצויגן אין דיין הויז, ימותו זאלן שטארבן אנשים, אנשים ווערט אנגערופן נישט דעמאלט ווען זיי ווערן אנשים, דאס הייסט ווען מען קומט ביי די יונגע יארן, לכו ועסקו בתורה, גייט צו און זייט עוסק אין תורה, וחיו וועט איר לעבן, הלכו ועסקו בתורה, וחיו און זיי האבן מאריך ימים געווען והיו קורין אותה האט מען זי גערופן משפחת רבי יוחנן בן זכאי על שמו אויף זיין נאמען אמר רבי שמואל בר אוניא משמיה דרב מנין פון וואנען ווייס איך לגזר דין של ציבור א גזר דין פון ציבור שאינו נחתם ער ווערט נישט געחתמעט פרעגט די גמרא אינו נחתם והכתיב עס שטייט דאך נכתם עונך לפני אז ס'איז שוין ווי מען זאגט ס'העלפט שוין גארנישט ניט אפילו מ'וועט זיך וואשן מ'וועט תשובה טאן, ס'איז שוין געווארן א פלעק. אלא אף על גב שנחתם, אפילו ס'ווערט געחתמ'ט, נקרע אז מ'טוט תשובה, ווערט עס צעריסן. שנאמר שטייט אין פסוק, כה' אלוקינו בכל קראנו אליו, שטענדיג ווען מען רופט דעם אייבערשטן טוט ער העלפן, והכתיב עס שטייט דאך שוין, זע איך דאך אז שטענדיג ווען מען רופט דעם אייבערשטן קראנו מיר טוהן רופן, איז א ציבור, איז די נעמט דער אייבערשטער אן די בקשה, פרעגט די גמרא, והכתיב עס שטייט דרשו ה' בהמצאו, ווייזט דאך אויס אז נישט אלעמאל, וואס זאגסטו בכל קראנו, זאגט די גמרא דאס וואס שטייט בהמצאו אין דער צייט וואס ער נעמט אן די בקשה איז ביחיד, ביי א יחיד איז נישט אלעמאל, אבער הכא בציבור ביי א ציבור איז בכל קראנו אליו, ביחיד אימת, ווען איז דער אייבישטער צו אים מצוי, שטייט דאך בהמצאו, אמר רבה בר אבוה אלו דאס איז עשרת ימים די צען טעג שבין ראש השנה ליום הכפור, שטייט דארטן ביי נבל'ן שטייט ויהי ס'איז געווען כעשרת הימים ויגף השם האט דער אייבישטער געשלאגן את נבל, און דארט שטייט ער האט באקומען זיין עונש, י' ימים מאי עבידתייהו, וואס האט געדויערט צען טעג, אמר רב יהודה אמר רב, כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד, דוד האט דאך געשיקט צו אים צען קנעכט, האט ער זיי געגעבן איין מאל אפצועסן, איז פאר דעם מאל האט מען פארלענגערט ווי מען זאגט צען טעג, רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אלו דאס איז י' ימים די צ. ברוך השם, מסכת ראש השנה, דף י"ח, עמוד א', די פיסקא בראש השנה, אין דער משנה האט מען געלערנט בראש השנה כל באי העולם, אין ראש השנה אלע וואס זענען אויף דער וועלט עוברים לפניו, גייען דורך פאר דעם אייבערשטן, כבני מרון. פרעגט די גמרא, מאי כבני מרון? וואס מיינט מען כבני מרון? הכא תרגימו, דא האט מען עס אפגעטייטשט כבני אמרנה, אזוי ווי די שעפּסן, וואָס מע טוט צו ציילן צו מעשׂרן, גיין זיי אַרויס איינער נאָך דעם אַנדערן דורך אַ קליינע טיר, זיי קאָנען נישט אַרויסגיין צוזאַמען. אַזוי טוט מען משפּטן יעדן מענטש באַזונדער. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאָגט, כמעלות בית מרון. אַ צווייטע גירסא איז פֿאַרהאַנען, בית חורון. דאָרטן איז אַ שמאָלער וועג, אז צוויי קאנען נישט גיין איינער אין דער זייט פון אנדערן, און אינמיטן איז דער בארג, און פון ביידע זייטן איז דא א טאל. רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה זאגט אין נאמען פון שמואל'ן, כחיילות של בית דוד, אזוי ווי די ארמעי פון דוד המלך. מרון טייטש זיך פון לשון מרות, הערשאפט. ווען זענען ארויסגעגאנגען אין א מלחמה איז געגאנגען איינער נאך דעם אנדערן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן האט רבה בר בר חנה געזאגט פאר רבי יוחנן, כאטש זיי גייען דורך איינער נאך דעם אנדערן, וכולם נסקרין בסקירה אחת, אלע ווערן גע'משפט מיט איין בליק. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, אף אנן נמי תנינא, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין דער משנה אז כולם נסקרים בסקירה אחת. ברענגט די גמרא אראפ א פסוק היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם. איך וויל דיך א ראיה ברענגען פון דער משנה, ברענג איך אראפ א פסוק, און דער רבינו חננאל האט א צווייטע גרסה. תנינא להא דתנא להא דתנן כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד לבם אז די ראיה איז פון די משנה און רש"י לערנט עס אויך אזוי כאטש רש"י האט א גרסה ווי ס'שטייט ביי אונז אבער די ראיה איז נישט פון פסוק נאר די ראיה איז ווען איך זעה די משנה ברענגט אראפ אין פסוק די משנה זאגט אז א ראיה ברענג איך פון דעם פסוק היוצר יחד לבם מבין כל מעשיהם מאי קאמר, וואס מיינט דער פסוק? אילימא הכי קאמר, אויב דו מיינסט דער פסוק מיינט אזוי צו זאגן, דברינהו לכולי עלמא, דער אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט, און מייחד לבייהו כהדדי, און די הארץ איז איין הארץ אזוי ווי די הארץ פון דעם און די הארץ פון דעם, והא קא חזינן דלאו הכי איך זעה דאך ס'איז נישט אזוי. אזוי ווי שטייט כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דעותיהם שוות, אזוי ווי די פנים איז נישט גלייך איז די דעות אויך נישט גלייך. אלא לאו דארף איך זאגן הכי קאמר, דאס וואס שטייט יחד לבם גייט נישט ארויף אויף די יצירה, ווייל די יצירה איז יעדער איינער האט אנדער דעת אין הארץ. נאר פריער רעדט דאך דער פסוק. השגיח אל כל יושבי הארץ, נאכהער זאגט ער, היוצר, דער וועלכע האט זיי באשאפן, יחד לבם, רואה יחד לבם, מיט איין בליק זעהט ער אלעס, המבין אל כל מעשיהם, ער פארשטייט מיט איין בליק אלעס וואס זיי טוען. רש"י. זאגט די משנה על שישה חדשים זעקס חדשים השלוחין יוצאין, נאכדעם ווי די בית דין האט מקדש געווען דעם חודש, די בית דין האט געהערט פון עדות וואס זיי האבן געזען די לבנה, גייען ארויס שלוחים און זענען מודיע פאר דיע מענטשן וואס זענען ווייט פון ירושלים ווען מען האט מקדש געווען דעם חודש, צי דער חודש איז ראש חודש איז געווען אין דרייסיגסטן טאג, דאס הייסט אז דער פריערדיגער טאג חודש איז חסר, אדער דעם איין און דרייסיגסטן טאג איז ראש חודש, און דער פריערדיגער חודש איז מלא, מלא הייסט ווען ער האט דרייסיג טעג, חסר הייסט ווען ער האט ניין און צוואנציג טעג, דער מולד, דער מהלך פון דער לבנה פון איין מולד צו דעם אנדערן מולד איז ניין און צוואנציג טעג מיט צוועלף שעה מיט פיר און פערציג מינוט מיט איין אכטצעטל פון א מינוט. און מיר און די גמרא זאגט אין מגילה אין אנפאנג אז מען ציילט טעג צום חודש אבער מען ציילט ניט קיין שעה צום חודש, מען קען נישט זאגן אז ביז דער מינוט זאל זיין דער פריערדיגע חודש און יעצט זאל זיין דער דער נייע, נאר די תורה האט געזאגט אז מען זאל מקדש זיין דעם חודש על פי ראיה, ווען די עדות זעען דעם חודש, זעען זיי די לבנה די נאכט וואס מארגן איז דרייסיג, מאכט מען דעם דרייסיגסטן טאג ראש חודש, און דער פריערדיגער חודש איז חסר, זעען זיי די לבנה אין די נאכט וואס עס איז נאכן דרייסיגסטן טאג, דאס הייסט די נאכט וואס מארגן איז איין און דרייסיג, קומט אויס אז דער פריערדיגער חודש האט דרײַסיק טעג, איז זעקס חדשים פארהאנען וואס מען שיקט שלוחים מען זאל מודיע זיין ווען ראש חודש איז, ווייל ביי דיע זעקס חדשים איז וויכטיג אז די בני הגולה, די ווייטע מענטשן זאלן וויסן. על ניסן, ווען מ'האט מקדש געווען דעם חודש ניסן, גייען ארויס שלוחים מפני הפסח, מ'זאל וויסן ווען איז פסח, איז זיי גייען ביז דעם ארט וואו זיי קומען דארט פאר פסח, שבת גייען זיי ניט, די די שלוחים איז נישט דוחה שבת, על אב, אין חודש אב גייען זיי ארויס מפני התענית, מען זאל וויסן ווען עס איז תשעה באב, ס'איז דאך דא א יום טוב אינמיטן, אינמיטן איז דאך דא שבועות, נאר שבועות איז דאך נישט פארבינדן מיט דעם חודש, מיר האבן דאך געלערנט פריער אז אמאל איז עס אין פיפטן טאג אין חודש, אמאל אין זעקסטן, אמאל אין זיבעטן, אויב מען ווייסט ווען ס'איז ראש חודש ניסן, ווייסט מען דאך ווען ס'איז דער זעכצנטער טאג אין ניסן, דאס הייסט ווען ס'איז א טאג נאך פסח, דעמאלט הייבט מען אן צו ציילן ספירה, און דער פופציגסטן טאג איז שבועות. על אלול מפני ראש השנה, אלול גייט מען ארויס וועגן ראש השנה, אז אז מען וועט וויסן ווען איז ראש חודש אלול, וועט מען שוין מאכן יעצט דעם דרייסיגסטן טאג פון אלול וועט מען מאכן ראש השנה, פארוואס? כאטש וואס ווייס איך פון דעם וואס אלול איז, ווייל איך דארף דאך וויסן וואס תשרי איז, נאר רוב יארן איז אלול חסר, און איך האב דאך נישט קיין ברירה, איך קען דאך נישט ארויסשיקן, דעריבער שיקט מען ארויס אויף אלול ווייס איך פון ראש השנה. על תשרי מפני תקנת המועדות, תשרי שיק איך ארויס וועגן די אנדערע יום טובים צו וויסן יום כיפור סוכות, על כסלו מפני חנוכה, חודש כסלו גייען ארויס די שלוחים מען זאל וויסן ווען איז חנוכה, ועל אדר גייען שלוחים מפני הפורים צו וויסן ווען ס'איז פורים, וכשהיה בית המקדש קיים ווען דער בית המקדש איז געשטאנען, יוצאין אף על אייר, גייט מען אויך ארויס שלוחים אויפן חודש אייר מפני פסח קטן, מען זאל וויסן ווען מען מאכט די פסח שני, דער וואס איז געווען טמא אדער ער איז געווען א ווייטן וועג ווען מען האט געמאכט דעם ערשטן קרבן פסח, דארף מען דאך עס מאכן אין אייר, דארף מען דאך וויסן ווען ס'איז ראש חודש אייר, רש"י, על שישה חדשים שלוחים יוצאין. די שלוחים גייען ארויס שקידשו בית דין החודש על פי עדים, די בית דין האט מקדש געווען דעם חודש דורך עדות, כשראו את החודש, מען האט געזען ווען די לבנה האט זיך באנייט, ומודיעים השלוחים לגולה, די שלוחים זענען מודיע די מענטשן פון גלות, יום שקידשו, וועלכן טאג מ'האט געמאכט ראש חודש, אם ביום שלושים, צי דער דרייסיגסטער טאג איז שוין דער ערשטער טאג פון דעם נייעם חודש, וחודש שעבר, און דער פריערדיגער חודש חסר האט נאר ניין און צוואנציג טעג, או ביום ל"א, אדער מ'איז מקדש דעם חודש אין איין און דרייסיגסטן טאג, וחודש שעבר, און דער פריערדיגער חודש מלא דרייסיג טעג, מפני הפסח. והולכים השלוחים עד הפסח, זיי גייען ביז פסח, חוץ מן השבתות, שבת גייען זיי ניט, ועל אב מפני התענית, והולכים זיי גייען כל שמונת הימים, אלע אכט טעג ביז תשעה באב, חוץ מן השבת, ווייל אויב מער ווי אכט טאג, וועט זיך דאך שוין גארנישט ניט אויפטון, איך דארף דאך מודיע זיין וועגן תשעה באב, על אלול מפני ראש השנה, מודיעין, מ'איז מודיע, מתי התחיל אלול, ווען אלול האט זיך אנגעהויבן, ועושין ראש השנה ביום שלושים לאלול, בגולה, אין גלות מאכט מען ראש השנה דעם דרייסיגסטן טאג פון אלול, דרוב שנים אין אלול מעובר, רוב שנים איז אלול חסר, ואף על פי שספק הוא בידם, ס'איז דאך נישט קיין זיכערע זאך אז אלול איז חסר, ס'איז א ספק, שמא יעברוהו בית דין, טאמער די בית דין וועט מאכן עיבור אלול, ממילא וועט אויסקומען אז אלול האט דרייסיג טעג וועט דאך זיין ראש השנה א טאג שפעטער, אבער אי אפשר להם לדעת, ווען עס קומט דער ערשטער טאג, דער דרייסיגסטער טאג פון אלול, ווייסט מען דאך נישט, ועל כרחך מוז זיך דאך הולכין גייט מען נאך רוב שנים נאך רוב יארן. ואם לא ידעו מתי התחיל אלול, אז מען ווייסט נישט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן אלול, לא ידעו יום שלושים שלו, וועט מען דאך נישט וויסן ווען דער דרייסיגסטער טאג. ועל תשרי מפני תקנת המועדות, לאחר שקדשוהו בית דין לתשרי, נאכדעם ווי בית דין האט מקדש געווען די חודש תשרי, השלוחים יוצאים ליום המחרת, צומארגנס נאך ראש השנה גייען זיי ארויס, והולכין זיי גייען עד מקום ביז דעם פלאץ שיכולים להגיע עד החג ווי זיי קענען קומען ביז סוכות, און מודיעין זענען מודיע די מענטשן אם עיברו באלול את בית דין את אלול צו דער בית דין האט מעבר געווען אלול ואם לאו אויב נישט אפילו דעמאלט אויך ווען דער אלול האט געהאט נײַן און צוואַנציק טעג דאך שיק איך שלוחים כדי שלא יהא לבם נוקפם ביום הכיפורים ובסוכות. אז ס'האט נישט אזוי איז מען זיכער הערט מען דאך ווען ס'איז געוועזן ראש חודש תשרי, פסח קטן, פסח שני, לטמא, צו דעם וואס איז געווען טמא און ער האט נישט געקאנט מאכן דעם פסח ראשון, אדער ושהיה בדרך רחוקה בראשון, דער וואס איז געווען בדרך רחוקה, אין א ווייטן וועג און ער האט נישט געקאנט מאכן דעם פסח ראשון, דארף ער דאך מאכן פערצן טאג אין אייר די פסח שני, איז דעריבער בזמן כשהיה בית המקדש קיים יוצאין אף על אייר. גמרא, פרעגט די גמרא, וליפקו נמי אתמוז וטבת זאל מען ארויסשיקן שלוחים אויך? אויף חודש תמוז און אויף חודש טבת, וואס דעמאלט טוט מען דאך פאסטן, דאמר רב חנא בר ביזנא, רב חנא בר ביזנא האט געזאגט, אמר רב שמעון חסידא, אז די תעניתים דארף מען פאסטן בזמן הזה, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק כה אמר ה' צבקות צום הרביעי, דער תענית פון פערטן חודש, וועלכעס איז דאס שבעה עשר בתמוז, וצום החמישי, אין פיפטן חודש אב, וצום השביעי, דאס איז אין תשרי צום גדלי', וצום העשירי, פון צענטן חודש, דאס איז עשרה בטבת, יהיה וועט דאס וועט זיין לבית יהודה, פאר די אידן, לששון ולשמחה. אז דאס וועט זיין, ס'וועט בטל ווערן, און ס'וועט זיין לששון ולשמחה, ווען דער בית המקדש וועט ווערן אויפגעבויט, קרי להו צום, מען רופט עס אן צום, וקרי להו ששון ושמחה, און מען רופט עס אן ששון ושמחה, דער מהרש"א און אנדערע שטעלן זיך, וואס איז די קשיא? מען זאגט אז דער צום וועט ווערן שמחה. נאר די שאלה איז פון דעם דיוק, ס'האט געדארפן זיין ס'וועט נישט זיין קיין צום, נאר ס'עט זיין שמחה. ווייזט אויס פון דעם א אז ס'איז דא דער ענין פון ששון ושמחה, אבער דער צום, דער פאסטן, ווערט נישט בטל. בזמן שיש שלום, אין דער צייט ווען ס'איז דא שלום, דאס הייסט, ס'איז דא דער בית המקדש, אז יד ישראל תקיפה על עכו"ם, דעמאלט יהיו לששון ולשמחה, דעמאלט וועט עס זיין לששון ולשמחה, נישט בלויז מען וועט נישט דארפן פאסטן, מען וועט נישט טארן פאסטן, אין שלום, דעמאלט ווען אין שלום איז צום, דארף מען פאסטן, הייסט דאך עס אז עס גייט אן די תעניתים, אויב אזוי איז דאך די קשיא פארוואס גייען נישט ארויס שלוחים אויף תמוז און אויף טבת, תשעה באב גייט מען ארויס, רעדט זיך דאך דאס בזמן שאין בית המקדש קיים, זאל מען ארויס גיין אויף די תעניתים תמוז און טבת, צום גדלי' דאן גייט מען דאך ארויס, שטייט דאך על תשרי. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, הכי קאמר, דער פשט אין פסוק איז אזוי, בזמן שיש שלום, דעמאלט ווען ס'איז דא שלום, ס'איז דא דער בית המקדש, יהיו לששון ולשמחה, וועלן די תעניתים זיין לששון ולשמחה, זיי וועלן זיין אסור בהספד ובתענית. יש גזירת המלכות, דעמאלט ווען ס'איז דא שווערע גזירות פון די מלכות אויף די אידן, דעמאלט צום איז א חוב צו פאסטן. ווי איז אין גזירת המלכות? קיין גזירת המלכות איז נישט דא, אבער ואין שלום, דאס הייסט ס'איז בזמן הזה, אי ס'איז נישט גזירת המלכות און אי ס'איז נישטא די בית המקדש, דעמאלט רצו מתענין, אז מען וויל פאסט מען, רצו אין מתענין, אז מען וויל פאסט מען נישט, און ווייל איז דער ענין פון פאסטן איז דאך א רשות, דערפאר איז מען נישט מטריח קיין שלוחים צו שיקן. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי תשעה באב נמי, פארוואס האמיר געלערנט אין די משנה אז חודש אב שיקט מען ארויס שלוחים צוליב תשעה באב, זאג אויך די זעלבע זאך אז רצו מתענין רצו אין מתענין, ממילא דארף מען נישט שיקן קיין שלוחים. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, שאני תשעה באב, תשעה באב איז עפעס אנדערש, הואיל והוכפלו בו צרות, ווייל די צרות זענען געווארן אין אים געטאפלט, וואס מיינט מען ס'איז געווארן געטאפלט די צרות? איז אזוי, לכאורה קען מען טייטשן אז דעמאלט איז געשען פינף זאכן, זאגט די משנה, אין אין תענית, אויב אזוי זאגט תוספות איז דאך שבעה עשר בתמוז אויך געווען פינף זאכן, נאר וואס דען, ס'איז א שטארקערע צרה, די חורבן בית המקדש איז א שטארקערע צרה, נאך א פשט לערנט תוספות אז הוכפלו בו צרות מיינט מען נישט ס'איז געווען אסאך צרות, נאר מען מיינט אז די זעלבע צרה איז געווען צוויי מאל, דאס הייסט אז די חורבן הבית בראשונה ובשניה איז דאך די זעלבע צרה געווען געטאפלט אין תשעה באב, דאמר מר וואס מיר האבן געלערנט בט' באב, ניין טאג אין חודש אב, חרב הבית איז געווארן חרב די בית המקדש בראשונה, דער ערשטע בית המקדש ובשניה און דער צווייטע בית המקדש ונלכדה ביתר, ס'איז געווארן באצווינגען די שטאט ביתר, דאס איז געווען זייער א גרויסע שטאט, ונחרשה העיר, די שטאָט איז געוואָרן צעאַקערט, ירושלים איז געוואָרן צעאַקערט. דעריבער איז תשעה באב, זאָגן מיר, כאָטש ס'איז רשות, דאָך שיקט מען אַרויס שלוחים. אָדער אפשר לערנען ווייל הוכפלו בו צרות דאַרף מען פאַסטן, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רב שמעון, רב שמעון האט געזאגט, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, פיר זאכן וואס רבי עקיבא האט געדארשנט, ואין אני דורש כמותו, און איך טו נישט דרשענען ווי ער. איינס פון דיע פיר זאכן איז וויאזוי ער טייטשט אפ דעם פסוק. אין פסוק שטייט, האמער דאך פריער דא געהאט אין פסוק פון צום הרביעי און חמישי און צום השביעי און צום העשירי, איז ר' עקיבא זאגט צום הרביעי, דער תענית פון פערדן חודש זה ט' בתמוז שבו הובקעה העיר. דעמאלט איז געווארן געשפאלטן די שטאט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק בתשעה לחודש, ס'שטייט בחודש הרביעי אין פערדן חודש, בתשעה לחודש, ניין טאג אין חודש, ויחזק הרעב בעיר, דער הונגער האט זיך געשטארקט אין שטאט, ולא היה לחם לעם הארץ, ס'איז נישט געווען קיין ברויט צו די איינוואוינער פון לאנד, ותבקע העיר, די שטאט, די מויער פון דער שטאט איז געווארן געשפאלטן. תוספות זאגט, דא שטייט דאך תשעה בתמוז, דאס איז נאר געווען ביי דעם מקדש ראשון, אבער ביי דעם צווייטן בית המקדש איז געווארן געשפאלטן זיבעצן טאג, דעריבער פאסטן מיר נישט ניין טאג אין תמוז, נאר זיבעצן טאג אין תמוז. ואמאי קרי ליה רביעי פארוואס רופט אן דער פסוק צום רביעי, רביעי לחדשים, דער פערטער חודש איז דער תענית, כ'הייב דאך אן צו רעכענען פון ניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, תמוז דער פערטער חודש, צום החמישי זה תשעה באב, צום החמישי איז תשעה באב שבו נשרף בית אלוקינו, דעמאלט איז געווארן פארברענט דער בית המקדש, ואמאי קרי ליה חמישי, פארוואס רוף איך עס אן חמישי, חמישי לחדשים, אב איז דער פיפטער חודש, צום השביעי זה ג' בתשרי, דאס איז דריי טאג אין חודש תשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומי הרגו, ווער האט אים געהארגעט, ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך, ער גייט מיר דא דערציילן, ששקולה מיתתן של צדיקים, אז ס'איז געוואויגן די מיתה פון די צדיקים, כשריפת בית אלוקינו, ווי מ'האט פארברענט די בית המקדש, ווען איך זעה זיי ווערן דערמאנט צוזאמען אין איין פסוק ביידע צומות, אז מיתת צדיקים איז כשריפת בית אלוקינו. ואמאי קרי ליה שביעי, פארוואס רוף איך עס אן צום השביעי, שביעי לחדשים, דער זיבעטער צו די חדשים. און דער ערוך לנר פרעגט, וואס פרעגט די גמרא מי הרגו? שטייט אין, צוויי מאל ווערט דערמאנט אין תנך אז ישמעאל בן נתניה האט אים געהארגעט, וואס איז דא דער ספק מי הרגו, איך פרעג און איך ענטפער. זאגט ער אזוי, עס שטייט דארט דערמאנט אז ישמעאל מיט צען מענטשן האבן אים געהארגעט, אזוי שטייט דא, איז געקומען ישמעאל מיט נאך צען מענטשן און זיי האבן געהארגעט גדליה, ס'איז דא א גמרא צען מענטשן וואס האבן געשלאגן א מענטש און ביז ער איז געשטארבן, איז דא א מחלוקת, איין מאן דאמר זאגט אז אלע צען זענען פטור, און איינער זאגט אז נאר דער לעצטער איז מחויב, שקירב את מיתתו, איז אויב אזוי איך זע אין תנך זע איך ישמעאל איז געקומען מיט נאך צען מענטשן, ווייס איך נאך נישט פון דעם מי הרגו, דארף מען לערנען פשט לויט דעם מאן דאמר וואס ער לערנט דער לעצטער חייב אז ער איז געווען דער לעצטער, און דער וואס ער לערנט אז אלע זענען פטור דארף מען לערנען פשט אז די אלע צען מענטשן זיי האבן נישט געהארגעט, זיי האבן אים געשלאגן, שטייט דאך דארט זיי האבן אים געשלאגן, אבער זיי אין זייער זאך איז גארנישט נישט געוועזן. און דאס וואס דא שטייט שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו, דא פארשטיי איך נישט, קען זיין אז דארטן איז געווען דער ענין ווייל נהרג, ס'איז נישט געווען קיין נאטירליכע מיתה, בפרט דער מהרש"א פרעגט דא מיתתן של צדיקים, אויב אזוי דארף מען ווען מען זאגט אלע טאג פאסטן, אלע טאג איז דאך דא ביז שבת איז דאך דא צדיקים, דען פארוואס פאסט מען ביי ישמעאל בן נתניה, ווייל ווען די אידן זענען געווען דעמאלט אין גלות איז ער דאך געווען, ער איז געווען דער ראש, וכל זמן ער איז געווען האבן נאך די אידן געהאט א שטיקל מעמד, און מיט דעם וואס גדלי' איז געווארן געהארגעט און מיט דעם איז געווען ווי מען זאגט די גלות געווארן גרעסער. יעצט צום העשירי דער צענטער חודש זה עשרה בטבת דאס איז צען טאג אין חודש טבת שבו אין צענטן חודש סמך מלך בבל על ירושלים סמך האט זיך דערנענטערט דער מלך בבל אויף ירושלים ער האט אנגעהויבן צו באלאגערן די שטאט טא וועלכע זאך איז געווען פריער די זאך פון טבת צו די זאך פון תמוז פריער האט ער זיך דערנענטערט און נאכער איז דאך געווען הובקעה העיר פארוואזשע טוה איך דא אויסרעכענען פריער טוה איך דערמאנען ס'איז געווארן געשפאלטן די מויער נאכער רעכן איך סמך וועט מען באלד זעהן פארוואס שנאמר שטייט אין פסוק ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית ס'איז צו מיר געווען די רעד פון אייבערשטן אין ניינטן יאר בחודש עשירי אין צענטן חודש בעשור לחודש צען טאג אין חודש לאמור אזוי צו זאגן בן אדם כתוב לך שרייב דיר אויף את שם היום וועלכע טאג ס'איז היינט את עצם היום הזה דאס איז אינמיטן טאג סמך מלך בבל אל ירושלים ער זאל דאס שרייבן און ער זאל דאס ווייזן די מענטשן וואס זענען דא אין בבל. יחזקאל איז דאך געווען דעמאלט אין בבל, און נאכהער וועלן די אידן זען אז ס'איז ריכטיג, זאלן זיי שפעטער געוואויר ווערן די זאך, אז דאס איז טאקע דעם און דעם טאג איז עס געשען, וועלן זיי וויסן אז ער איז א שליח געשיקט געווארן פון דעם אייבערשטן. ואמאי קרי ליה עשירי, פארוואס רוף איך אן עשירי, עשרה בטבת רוף איך אן עשירי, עשירי לחדשים. איז דאך אבער שווער, והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון, עשירי האט דאך געדארפן ווערן דערמאנט דער ערשטער, ווייל פריער איז דאך געוועזן די באלאגערונג פון שטאט, און נאכהער איז דאך געוועזן וואס די שטאט איז געווארן געשפאלטן. ולמה נכתב כאן, פארוואס איז דא געווארן געשריבן, כדי להסדיר חדשים כתיקונם, כדי ס'זאל ווערן דערמאנט די סדר פון די חדשים, כ'דערמאן פריער פערטן חודש, פופטן חודש, זיבעטן חודש, צענטן חודש, ואני איני אומר כן, איך רבי שמעון זאג נישט אזוי, אלא צום העשירי זה חמישה בטבת, צום העשירי דאס איז חמישה בטבת, נישט דאס דערציילט מען אז מ'האט באלאגערט די שטאט, נאר חמישה בטבת שבו באה שמועה לגולה, דעמאלט איז געקומען לגולה צו גלות יכוניה וואס זיי זענען דאך שוין געווען פארטריבן עלף יאר פאר דעם חורבן זענען זיי דאך געווארן פארטריבן, איז זיי געקומען צו זאגן די שמועה שהוכתה העיר אז די שטאט איז געווארן געשלאגן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויהי בשתי עשרה שנה. אין צוועלפטן יאר, בעשירי אין צענטן חודש, בחמישה לחודש, פינף טאג אין חודש, לגלותינו, צו אונזער גלות, בא אלי הפליט מירושלים, איז צו מיר געקומען איינער וואס האט זיך געראטעוועט פון ירושלים, לאמור צו זאגן, הוכתה העיר, איי דעמאלט איז דאך עס נישט געשען, פארוואס טוט מען דעמאלט פאסטן, ועשו מען האט געמאכט יום שמועה כיום שריפה, דער טאג וואס מען האט געהערט די נישט גוטע בשורה, האט מען געמאכט ווי דעמאלט ווען ס'איז געשען. ונראין דברי מדבריו, מיר געפעלט מער א מיינע ווערטער פאר זיינע, שאני אומר, איך זאג על ראשון, דאס וואס ווערט דערמאנט פריער אין פסוק ראשון, זאג איך אז דאס איז געווען די ערשטע פון די פורעניות, ווייל אין אנפאנג איז געוועזן די געשעענישן וואס איז הובקעה העיר. דאס איז געווען די ערשטע זאך דאך האט יעדער נאכדעם נשרף הבית אין תשרי נאכדעם איז געווארן געהארגעט גדלי' אין טבת נאכדעם איז געקומען דער פליט און געזאגט די שמועה ועל אחרון אחרון והוא אומר און ער זאגט על ראשון אחרון דאס וואס ווערט דערמאנט אין פסוק די ערשטע, זאגט ער, דאס איז דאך פאקטיש געווען שפעטער, פארוואס? ווייל פאר דעם ערשטן איז דאך געוועזן די זאך פון סמך, ועל אחרון דאס וואס ווערט דערמאנט אין פסוק אין צענטן חודש, ראשון, זאגט ער, איז געווען דער ערשטער, אלא וואס איז זיין טעם? שהוא מונה לסדר חדשים, ער זאגט א פסוק גייט מען דא ציילן לויט דעם סדר פון די חדשים, אז דער פסוק האט נישט מקפיד געווען אויפן סדר פון די געשעענישן, נאר ער רעכנט די סדר פון די חדשים. ואני מונה לסדר פורעניות, לויט מיר איז דאך ביידע זאכן, ס'איז סדר חדשים און ס'איז סדר פורעניות. רשי. איתמר האבן מיר געלערנט רב ורבי חנינא אמרי, רב און רבי חנינא זאגן, בטלה מגילת תענית, ס'איז דא מגילת תענית, א מגילה וואס דארטן איז געשריבן די אלע ניסים וואס איז געשען די אידן, און מ'האט געמאכט אז דיע טעג זאלן זיין יום טובים, און מען טאר נישט פאסטן אין דעם, און אנדערע איז נאך הארבער אז ס'איז אסור בהספד אויכעט, איז די מגילת תענית איז געווארן בטל, אז די בית המקדש איז געווארן חרוב איז עס בטל געווארן, און דיע טעג איז מותר בהספד ובתענית. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, רבי יוחנן און רבי יהושע בן לוי זאגן, לא בטלה מגילת תענית, אז די יום טובים בלייבן היינט אויך יום טובים. רב ורבי חנינא אמרי, רב מיט רבי חנינא זאגן בטלה מגילת תענית, איז הכי קאמר, דער פסוק זאגט דאך אזוי, בזמן שיש שלום, ווען ס'דא שלום, ווען דער בית המקדש איז דא, יהיו לששון ולשמחה, וועלן זיין דיע טעג שבעה עשר בתמוז תשעה באב ששון ושמחה, דאך זעען מיר, כאטש דאס איז געווען ששון ושמחה, בזמן בית המקדש דאך אין שלום, אזוי ווי די בית המקדש איז חרוב געווארן צום מעג איך שוין פאסטן דיע טעג, הייסט דאך אז דאס וואס איז געווען א יום טוב בזמן בית המקדש נאכער ווערט עס בטל, והנך נמי, און אויך דיע פון מגילת תענית כי הני, אזוי ווי די יום טובים וואס איז געוועזן, די יום טובים וואס איז געוועזן שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, און ס'איז שפעטער בטל געווארן, איז די אלע ווערט בטל. מגילת תענית ס'איז דא א ספר, כ'האב עס אמאל געזען, דארט געשריבן די אלע ניסים אלע צייטן פון פאסטן, דא ברענגט די גמרא ווייטער אראפ שטיקלעך פון דעם. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, רבי יוחנן און רבי יהושע בן לוי זאגן, לא בטלה מגילת תענית, מגילת תענית איז נישט בטל געווארן, פארוואס? הני הוא, דתלינהו רחמנא בבנין בית המקדש, דארטן די תעניתים דורך דעם חורבן זענען זיי געווארן באשטימט צו פאסטן, און מען האט צוריק אויפגעבויט, זענען זיי געווארן באשטימט פאר יום טוב, דעריבער זאגן מיר אז ווען ס'איז געווארן חרוב די בית המקדש איז עס צוריק בטל געווארן, ווייל דער גאנצער יום טוב איז דאך נאר געווען בנין בית המקדש, דאס לשון דתלינהו רחמנא די תורה, רש"י איז נישט גורס רחמנא נאר רש"י איז גורס דתלינהו בבנין, דעריבער איז דאך דא א סברא אז אויב איך מאך א יום טוב צוליב בנין בית המקדש און אז ס'איז נישט דא די בית המקדש איז נישט קיין יום טוב, אבל הנך, אבער די יום טובים וואס עס שטייען אין מגילת תענית כדקיימי קיימי, אזוי ווי זיי זענען פריער געווען אזוי בלייבן זיי יעצט אויך יום טובים. מתיב רב כהנא, האט רב כהנא געפרעגט א קשיא, מעשה, ס'איז געווען א מעשה, וגזרו תענית בחנוכה בלוד, מען האט גוזר תענית געווען אין חנוכה אין די שטאט לוד, ר' לעזער מיט ר' יהושע זענען נישט געווען פון דעם צופרידן, האבן זיי געוואלט ווייזן אז מען דארף נישט גוזר תענית זיין וירד אין חנוכה, וירד ר' לעזער ורחץ, ר' לעזער האט זיך געוואשן אין א תענית ציבור וואס מען איז גוזר טאר מען זיך דאך נישט וואשן, ור' יהושע וסיפר, און ר' יהושע האט זיך געשוירן, ווייס איך נישט אז א תענית ציבור טאר מען זיך נישט שערן, דיע דינען דיע תעניתים עשרה בטבת שבעה עשר בתמוז צום גדליה, דאס האט נישט קיין דין פון תענית ציבור, די גמרא זאגט דאך אויף א ארט אז דער ענין פון תענית ציבור ווערט נאר אנגערופן דעמאלט ווען מען איז מתפלל, ווען מען איז גוזר תענית, ווען עס רעגנט נישט תשעה באב, די גמרא זאגט דאך אויף א ארט אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד, פאסטן דארף מען פאסטן די ציבור דארף פאסטן, נאר עס האט נישט דעם חומר פון תענית ציבור אז ס'זאל זיין אסור די אלע זאכן, תענית ציבור איז דאך אסור במלאכה אויכעט. ואמרו להם, ר' אליעזר און ר' יהושע האבן געזאגט צו זיי, צאו, גייטס ארויס והתענו, טוט תשובה און פאסט, על מה שהתעניתם, וואס איר האט געפאסט ווען מען טאר נישט פאסטן, איז דאך אזוי זיי זענען דאך געוועזן בזמן חורבן, זע איך דאך אז בזמן חורבן איז די יום טובים וואס איז געשעהן ניסים טאר מען נישט פאסטן. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט שאני חנוכה, חנוכה איז עפעס אנדערש, דאיכא מצוה, ס'איז דאך דא די מצוה פון הדלקת נר חנוכה, דעריבער קען מען נישט מאכן קיין תענית. אמר ליה אביי, האט אביי אים געפרעגט, פארוואס איז דא א מצוה ווייל ס'איז דא א יום טוב, אבער אויב מיר זאגן אז די יום די יום טובים זענען געווארן בטל, אז בטלה מגילת תענית, ותבטל איהי וועט ווערן בטל די יום טוב, ותבטל מצותה די מצוה וועט ווערן בטל, אלא אמר רב יוסף, שאני חנוכה, חנוכה איז עפעס אנדערש, דמיפרסם ניסא, די ניסים, די נס פון חנוכה איז מפורסם צו אלע אידן, ממילא מען פירט זיך שוין מיט דעם אן, מען האט שוין אט דעם, מען האלט זיך שוין אט דעם כשל תורה, דעריבער האט מען דאס נישט מבטל געווען. אט איך זאג מגילת תענית איז בטל געווארן אז אלע טעג וואס איז געווען יום טובים האט מען מבטל געווען, מען מעג יא פאסטן די טעג, אבער חנוכה איז געבליבן. מותיב, רב אחא בר הונא, האט רב אחא בר הונא געפרעגט א קשיא, אין מגילת תענית שטייט אזוי, בתלתא בתשרי, דריי טאג אין חודש תשרי, בטילת אדכרתא מן שטרייא, איז בטל געווארן מען זאל דערמאנען דעם שם שמים פון די שטרות, דעריבער מאכט מען דעמאלט א יום טוב, ווייל דעמאלט האט מען מבטל געווען אז מען זאל נישט שרייבן שם שמים אין די שטרות, דעריבער טאר מען נישט דעם טאג פאסטן. נו, פריער די גמרא וועט באלד זאגן. דערציילט די גמרא אזוי, שגזרה מלכות יוון גזירה, מלכות יוון האט געמאכט א גזירה, שלא להזכיר שם שמים על פיהם, מען זאל נישט דערמאנען קיין שם שמים, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום, ווען ס'איז געשען דער נס חנוכה, די מלכות חשמונאי האט זיך געשטארקט אויף די מלכות יוון, מ'האט זיי מנצח געווען, התקינו, האט מלכות חשמונאי מתקן געווען, שיהיו מזכירים שם שמים אפילו בשטרות, אז אין שטרות זאל מען אויך דערמאנען שם שמים, וכך היו כותבים, אזוי האט מען געשריבן, בשנת כך וכך, אזויפיל יארן, ליוחנן כהן גדול, לקל עליון. און די זאך איז כששמעו חכמים בדבר, די חכמים האבן דאס געהערט אז מען שרייבט אזוי אריין אין די שטרות, זענען זיי נישט געווען צופרידן וואס מען שרייבט אין שם שמים אין די שטרות, אמרו זיי האבן געזאגט, למחר זה פורע את חובו, ער וועט באצאלן זיין חוב, ונמצא שטר מוטל באשפה, דער שטר וואס דארט איז געשריבן לקל עליון ליגט באשפה. וביטלום, און מען האט עס מבטל געווען, און מען האט געזאגט, זיי זענען נישט געווען צופרידן די חכמים גלייך אין אנפאנג מיט א תקנה וואס מען האט געמאכט, איז נאכער האבן זיי עס מבטל געווען, און גיין דאס מבטל זיין איז געווען אביסל שווער, ווייל דער פאלק האט זיך שוין אזוי יא געפירט, און נאכדעם האט דאס מבטל געווען, איז ואותו היום, דעם טאג וואס פון דעמאלטן איז מבטל געווען, עשאוהו יום טוב, האט מען עס געמאכט פאר א יום טוב. ואי סלקא דעתך אויב דו וועסט לערנען בטלה מגילת תענית אז דאס וואס איז געשטאנען אין מגילת תענית די טעג וואס מען טאר נישט פאסטן ס'איז א יום טוב האט מען מבטל געווען קמייתא בטול די ערשטע האט מען מבטל געווען אחרנייתא מוסיפין גייט מען מען מאכט נאך יום טובים זאגט די גמרא וואס איז די קשיא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בזמן שבית המקדש קיים, ווען די בית המקדש איז געשטאנען, דאס וואס מיר זאגן בטלה מגילת תענית זאגן מיר דאך ווען איז געווארן בטל, נאך חורבן הבית, פרעגט די גמרא אויב ווידער די בית המקדש איז געשטאנען איז דאך שוין סייווי געווען א יום טוב דריי טאג אין תשרי, דער דריטער טאג אין תשרי ותיפוק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, אויב די בית המקדש איז געווען איז דאך געווען א יום טוב ס'איז דאך צום גדליה, און דער פסוק האט דאך געזאגט אז דאס וועט זיין לששון ולשמחה עס וועט זיין יום טובים, אמר רב האט רב געזאגט לא נצרכה די חכמים האבן נאר אויפגעטאן אלא לאסור את שלפניו, מיט דעם מאל וואס דאס ווערט א יום טוב מכח דעם וואס מען שרייבט אין מגילת תענית אז מען טאר נישט פאסטן, איז די אלע תעניתים וואס עס שטייען אין מגילת תענית אז מען טאר נישט פאסטן איז נישט בלויז אסור דער טאג אליין, נאר א טאג פריער איז אויך אסור, דאס הייסט אז מכח צום גדלי' וואלט מען געמעגט פאסטן צוויי טאג אין תשרי, אבער מכח דעם וואס מ'האט געשריבן אותו יום עשאוהו יום טוב וואס מ'האט מבטל געווען אדכרתא מן שטרייא טאר מען נישט פאסטן צוויי טאג אין תשרי אויכעט. פרעגט די גמרא, שלפניו נמי, דער פריערדיגע טאג צוויי טאג אין תשרי תיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחר ראש חודש, איז דאך עס א טאג נאך ראש חודש, און ראש חודש איז א ווערט אנגערופן מן התורה מועד, דארף מען דאך נישט טארן אויכעט פאסטן, ווייל די תעניתים שטייט אז מען טאר נישט פאסטן די יום טובים וואס ווערן דערמאנט אין מגילת תענית טאר מען נישט לפניהם, און מען טאר נישט לאחריהם, איז דאך די זעלבע זאך דער צווייטער טאג אין תשרי דארף מען נישט טארן פאסטן מכח ס'איז איין טאג נאך ראש חודש, ענטפערט די גמרא, ראש חודש דאורייתא, ראש חודש איז א יום טוב מן התורה, ודאורייתא לא בעי חיזוק, אז אויב דאס איז מן התורה דארף נישט האבן קיין חיזוק מען זאל אסר'ן לפניו און לאחריו, וואלט דעריבער וואלט מען געמעגט פאסטן צוויי טאג אין תשרי, אבער די זאכן וואס זענען געשריבן מגילת תענית זענען דרבנן, דארפן זיי האבן חיזוק. און וואס איז דער חיזוק? אז מיט דעם וואס מען אסר'ט א טאג פריער אויכעט, זעהט מען די הארבקייט פון דעם וואס מען טאר נישט פאסטן. דתניא מיר האבן געלערנט הימים האלה, די אלע טעג, הכתובים במגילת תענית, וואס זענען געשריבן מגילת תענית, אסורים, טאר מען נישט פאסטן, בין לפניהם בין לאחריהם, א טאג פריער טאר מען נישט, א טאג נאכדעם טאר מען ניט, שבתות וימים טובים, שבת און יום טוב, הם אסורים, אין שבת און יום טוב טאר מען נישט פאסטן, אבער לפניהם און לאחריהם, ערב שבת ערב יום טוב, צי א טאג נאך שבת א טאג נאך יום טוב, מותרין מעג מען. מה הפרש בין זה לזה? וואס איז די חילוק פון א יום טוב מדין תורה מעג מען פאסטן ערב יום טוב און אסרו חג, און די יום טובים וואס די חכמים האבן מתקן געווען טאר מען נישט? הללו דברי תורה, שבת און יום טוב וואס איז מיט יום טובים מדין תורה, ואין דברי תורה צריכים חיזוק, דברי תורה דארף מען נישט מחזק זיין, דעריבער קענען מיר זאגן אז ס'איז מותר לפניהם ולאחריהם. אבער הללו דברי סופרים, דאס וואס איז געשריבן מגילת תענית איז דאך מדרבנן, ודברי סופרים צריכים חיזוק. פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז די גאנצע טעם וואס מען האט געמאכט דעם יום טוב דריי טאג אין תשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא איז כדי איך זאל אסר'ן א טאג פריער, ותיפוק ליה דהוה ליה יום שלפני יום שנהרג בו גדלי' בן אחיקם, ס'איז דאך א טאג פאר יום שנהרג גדלי' בן אחיקם, און בזמן בית המקדש איז דאך עס יום טוב, און דער יום טוב איז דאך נישט מדין תורה, דארף דאך דאס האבן חיזוק, איז דאך שוין סייווי געווען אסור צו פאסטן דער צווייטע טאג אין תשרי, וואס האט מען נאר אויפגעטאן מיט דער תקנה וואס מען האט מתקן געווען אז דריי טאג אין תשרי איז א יום טוב מען טאר נישט פאסטן? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, גדלי' בן אחיקם דברי קבלה הוא, אין דער תורה ווערט עס נישט דערמאנט, עס ווערט דערמאנט אין די נביאים אבער.